משיחת אור ב' חשוון תש"מ. אויכעט איז מען דאך אלעמאל משתדל אויף מקשר זיין דאס מיטן שיעור חומש פון דעם טאג, וואס ביום השלישי פון פרשת נח איז דאך אויכעט דא דער קשר בגלוי מיט ראש השנה, וואס דארטן איז דאך דער פסוק און דער ענין די בשורה טובה ויזכר הוויה את נח ואת כל אשר עמו בתיבה, דערנאך וישכו המים, וואס דאס איז אויך פון די פסוקים, פסוקי זכרונות, וואס מען זאגט אין תפילת ראש השנה, אפילו ביום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, זאגט מען דאך אויכעט די פסוקים בכלל און דעם פסוק בפרט. וואס דאס האט אויכעט א קשר גלוי מיטן ענין וואס גערעדט ביום השלישי שהוכפל בו כי טוב טוב לשמים וטוב לבריות ווי ער טייטשט אפ אין פסוק אז ויזכר הוויה את נח ואת כל הבהמה ואת כל אשר אתו בתיבה סיי נח וואס ער איז געווען נח איש צדיק וביחד עם זה כל הבהמה וכל אשר אתו בתיבה, און ווי ער טייטשט דאס אפ בפירוש אין מדרש אז דאס איז בדוגמא פון אדם ובהמה תושיע הוויה, אז מען פארגלייכט דאס ביידע בשווה, וואס דאס איז כאמור ניט נאר ס'איז דארט סיי דער טוב לשמים סיי דער טוב לבריות, נאר זיי ווערן גאר בשווה ביז וואנעט אז מען קען דאס גארניט פאנאנדערטיילן. וואס דאס איז דער קשר מיט יום השלישי שהוכפל בו כי טוב, וואס דאס איז דער שיעור צווישן שלישי און רביעי, דער שיעור פון יום השלישי, דאס איז אויכעט דער קשר מיט המדובר לעיל, און דער קשר אויכעט מיט ראש השנה, ווי אזוי אויכעט ווי ער שטייט בגלוי אז דאס איז איינע פון די פסוקים,

איז דערנאך געווען די השתלשלות ביז ס'איז געווארן די כריתת ברית מיט נח. אט דא האט עס נאך א קשר מיוחד, און על פי המבואר בכמה מקומות דער חילוק הענינים, וואס ס'איז געווען צוויי באזונדערע זאכן, ס'איז געווען ויזכר הוויה את נח, און דערנאך לאחרי זמן איז געווען די כריתת ברית. איז מען אויף דערויף מפרש אז ס'איז דאך דא דריי כריתות ברית וואס מען געפינט די כריתת ברית עם נח אז לא יוסיף עוד להביא מבול און ס'זאל זיין לא ישבותו עד קיום העולם, דערנאך איז דא די כריתת ברית עם אברהם, דערנאך איז דא די כריתת ברית הנה אנכי כורת ברית די כריתת ברית מיט משה. וואס אט די אלע כריתות ברית זענען דאך פארבונדן מיט אידן, ווארום ס'דאך אפילו כריתת ברית אויף עולם פון לא ישבותו, איז דאך דאס בשביל ישראל שנקראו ראשית, און דער עיקר אין בני נח און תולדות נח איז דאך דער עיקר בהם איז דאך די ענין פון בני ישראל די ענין פון אידן, כמובן פון כמה הלכות מיט כמה ענינים. ביז וואנעט אז מען זאגט אז אט דאס וואס לא ישבותו איז פארבונדן דערמיט מיט חוקי שמים וארץ מיט קבלה וואס אידן זענען מקבל דערנאך תורה ומצוות ווי די גמרא זאגט אין שבת ובכמה מדרשים בארוכה און מען זאגט אז שבע מצוות שנצטוו בהם בני נח פארוואס דארפן זיי זיי מקיים זיין און ווען זענען זיי בשלימות ווי א בן נח קען זיין בשלימות ווען ער איז זיי ווען מען איז זיי מקיים דערפאר וואס דער אייבישטער האט זיי אנגעזאגט צו משה רבינו במתן הר סיני און האט געזאגט אז אידן זאלן דאס דערנאך איבערגעבן צו די בני נח און זיי זאלן דאס זען אז די בני נח זאלן דאס מקיים זיין אף על פי וואס ס'איז דאך שוין געווען די ציוויים לפני זה. ביז אנהויבנדיג פון אדם הראשון, ווי די גמרא טייטש אין סנהדרין ויצו מיט די אלע פרטים אז דאס איז די שישה מצוות, און דערנאך איז די מצוה אבר מן החי מיט די אלע פרטים כמבואר בארוכה אין דער סוגיא, ביז נאך מתן תורה וואס איז נתגלה געווארן די אמיתית פון וועלט, ווייס מען און אזוי דארף דאס זיין במעשה בפועל,

און מען פארענטפערט אויף דערויף אז דער כריתת ברית פון נח איז געווען אז לא אוסיף, און דער עולם וועט זיין בקיומו, וואס דאס איז חיצוניות העולם, ס'איז געווען נאך קודם מתן תורה, קודם אפילו ווען ס'איז געבארן געווארן א אחד היה אברהם, דערנאך איז געווען דער כריתת ברית עם אברהם, וואס דאס איז שוין פארבונדן מיט תורה ומצוות, עקב אשר שמע אברהם בקלי, און שוין געווען די מצוה ראשונה מצוות מילה, וואס דאס איז פארבונדן דעם מעלה ומטה ביז דער ענין פון נקיטת חפץ, דורכן ענין אט אז דער שים נא ידך תחת ירכי כמבואר בארוכה בכמה ספרים, דערנאך אז ס'איז געקומען אזא מין מעמד און מצב אז מ'האט געדארפט אנקומען צו י ג מידת הרחמים מפני עניינים בלתי רצויים,

אז די וואס זענען עבר בין הבתרים ווערן איין זאך, ווארום זיי זענען עבר בין הבתרים פון אן איינס פון א זאך וואס זי איז איינס, כמבואר בארוכה אין די ספרים, ובפרט אין ליקוטי תורה אין די דרושים פון וואס זענען מבאר ענין הברית, ווערט זיך דארט די שאלה ווי איז דאס שייך זאגן בנוגע צו כריתת ברית מיט נח'ן, וואס דאס איז געווען קדם מתן תורה,

וואס דאס איז פארבונדן מער ניט מיט המשכת אהבה פנימית ועצמית, איז דאס פארבונדן מיט המשכה פנימית, דערנאך קומט עס אראפ אין כריתת ברית אויכעט, אט וואס איז פארבונדן מיט קיום העולמות בחיצוניות. דערנאך האט מען זיך געדארפט אבער האבן קיום העולמות אויכעט בפנימיות אדער גילוי הפנימיות. איז געקומען נאך א ווייטערדיגע אדער א העכערע המשכה, די כריתת ברית פון אברהם, דערנאך האט מען געדארפט האבן נאך פון א העכערן ארט, פון תשוב אל האלקים אשר נתנה איז געקומען די כריתת ברית פון משה.